אויף מארגן אינדערפרי, דאס הייסט, גלייך ווען די אייבערשטער געקומען צו יהושע אין פרק א', און געזאגט אז ער זאל גיין אריבער די ירדן מיט די אידן, גלייך אינדערפרי, האט יהושע גענומען די אידן און זענען געפארן פון שיטים וואו זיי זענען געווען ביז צום ירדן, זיי האבן נאכנישט אריבער געגאנגען די ירדן, זיי האבן געזאגט ס'גייט נעמען דריי טעג ביז מ'גייט אריבער די ירדן, אבער דערווייל זענען זיי געשלאפן נעבן די ירדן. יעצט ביים דריטן טאג, הייבט מען אן צו מאכן פלענער אריבער גיין די ירדן. יעצט, קודם כל וויאזוי גייט מען וויסן וואו צו גיין? פשוט מ'דארף דאך וויסן וואו צו גיין, זאגט די יהושע, נישט די יהושע, די שוטרים, די שוטרי העם וואס מען האט שוין געווען פריער, די וואס איז געווען ממונה אויף נעמען קעיר, די עסקנים וואס מען רופט זיי, ער זאגט אז ווער גייט ליעדן, וויאזוי גייט מען וויסן ווען צו גיין, וואו צו גיין, ענק זעען די כהנים טראגן די ארון, זיי ווען זיי הייבן אן צו גיין, וועלן ענק נאכגיין, ענק קענען דאך נישט די וועג, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין ספר שמות ארון ברית השם נוסע לפניהם די אייבערשטער ווייזט די וועג מיט די ארון דורך די כהנים גייען ווייזן די וועג מיט די ארון די אידן גייען נאכגיין נאר מ'זאל נישט גיין ממש נאנט צו די ארון מ'טאר דאך נישט אנרירן די ארון ס'איז א סכנה מ'דארף גיין צוויי טויזנט אמה ווייט פון די ארון אזוי ווי ס'איז געווען א גאנצע צייט די משכן איז געווען צוויי טויזנט אמה אוועק פון די אידן יעצט ביז יעצט ווייסט מען סתם וויאזוי מ'גייט פארן יעצט אויסגעפינען אז די פארן מיט נאכן ארון איז נישט סתם פארן, ס'איז נישט סתם, זאגט יהושע פאר די עולם, ענק ווערטס גרייט, התקדשו, מאכטס ענק גרייט, ווייל מארגן גייט די אייבערשטער וואס איז אין ענק, ה' בקרבכם, מיט די ארון גייט נאך מאכן נפלאות, ס'גייט נאך זיין עפעס אויסטערלישע זאכן דא. שוין, מ'הייבט אן צו פארן, דא האלט מען שוין אינדערפרי, מ'הייבט אן צו פארן, די יהושע זאגט פאר די כהנים מ'זאל אנפאנגען מיט די ארון, מ'האט אנגעהויבן צו גיין און די גאנצע עולם גייט נאך די ארון. קומט די אייבערשטער און זאגט פאר יהושע א זייער א וויכטיגע זאך, זאלסט וויסן, היינט וועל איך דיך מאכן גרויס פאר די אידן, אחל גדלך בעיני כל ישראל, די אידן וועלן זען, נאכדעם וואס איך גיי מאכן די נפלאות וואס יהושע האט גערעדט פון נעכטן בעצם, איך גיי דאס מאכן וועט יעדער איינער וויסן אז איך בין מיט דיך, מען האט שוין צוגעזאגט אז כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, אבער דאס גייט יעדער איינער זען, אזוי ווי עס שטייט ביי די קריעת ים סוף ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, דא גייט זיין די קריעת הירדן וואס אונז גייען זען, גייט זיין ויאמינו ביהושע אז ער איז אזוי ווי משה עבדו, אזוי ווי דער אייבערשטער העלפט משה, אזוי העלפט ער יהושע און מאכט אים די זעלבע סארט ניסים, זאגט דער אייבערשטער זאג פאר די כהנים אז זיי זאלן גיין אין ירדן, ווען זיי זאלן אנקומען, זיי זאלן טאטשן זייער פיס און אנקומען צו די קצה, צו די עק אריין אין די וואסער, עס קען זיין אז נארמאל וואלט מען געקענט אריבער גיין אפשר, אדער מ'וואלט זיך געדארפט עצה געבן, זאלן זיי געבן א שטיין, זאלן זיי בלייבן שטיין. ער זאגט נישט מער, אפשר האט ער עס געזאגט און יהושע, וואס אונז גייען הערן די רעסט פון וואס גייט געשען ווען זיי גייען בלייבן שטיין הערן אונז ווי יהושע זאגט פאר די אידן, קומט יהושע פאר די אידן, ער זאגט, קומטס אהער, ס'איז אינטערעסאנט, פריער ביי די ארון צאן זיין גוי קען נישט אנרירן נאנט, דארף גיין צוויי טויזנט אמה ווייט,

די אייבערשטער וועט דאך ווייזן אז ער איז מיט ענק און ער וועט מאכן אזא נס וועלן ענק וויסן און האבן חיזוק און אמונה אז דורך דעם וועט ער אויך מוריש זיין און כובש זיין די אלע שבעה עממין וואס איז דא וואס ענק האבן מורא געהאט ס'גייט זיין א שווערע מלחמה פון די גרויסע נס גייט מען זיין קלאר אזוי ווי די אייבערשטער קען מאכן אזא נס קען ער אוודאי אויפטוהן די אלע אנדערע כיבוש וואס מען דארף כובש זיין. וואס גייט געשען? די ארון, ארון הברית, אדון כל הארץ ארון פון אדון כל הארץ גייט פאר ענק אין די ירדן. אינצווישן זאגט ער דאס איז א מאמר המוסגר אונז גייען זעהן מארגן אין די נעקסטע פרק וועגן דעם זאל נעמען צוועלף מענטשן איין מענטש פער יעדע שבט וואס גייען טוהן גייט מען זעהן שפעטער ס'איז נישט פאר יעצט אבער די רגע וואס די כפות רגלי הכהנים די כהנים גייען זיך אריין שטעקן זייערע פיס אין די וואסער גייען די ירדן זיך אפשטעלן יעצט די ירדן איז אנדערש פון די ים סוף ים סוף איז א ים ירדן איז א ריווער יא ס'פארט פון איין פון אויבן אויף אראפ יא פון ס'גייט פון איין וועג פון איין פלאץ קומט אן צו די צווייטע פלאץ איז ממילא די כהנים גייען זיך אריינשטעלן אין די ירדן, און די ירדן גייט סטאפן, די מים היורדים מלמעלה, וואס קומט ארויף פון אויבן פון די מקור הירדן, אויבן איך ווייס פאר די כנרת דארט, גייט עס סטאפן, און ס'גייט זיך אויפשטעלן נד אחד, ס'געווען אזויווי א גרויסע וואנט אויף איין זייט, נישט פון ביידע זייטן פון די ים סוף, די ים סוף איז געווען ביידע זייטן ס'איז א ים, די ירדן איז געווארן א וואנט פון איין זייט, די גאנצע וואסער האט זיך אויפגעפיילט כאילו וואסער פארט נישט ווייטער, ס'סטאפט פאר די כהנים. דאס דאס איז וואס גייט געשען דאס איז די פלא וואס די אייבערשטער גייט ווייזן אז דאס איז די נס וואס ער ווייזט און יעצט גייען אונז צו די מעשה ויהי בנסוע העם מען פארט טאקע מ'גייט אריבער די ירדן און די כהנים פארן פאר די אידן און די רגע די כהנים נושאי רגלי הכהנים נטבלו בקצה המים האט זיך געטובלט כאילו זייערע פיס האבן אריינגעגאנגען אין די וואסער און יעצט דארפסטו וויסן די ירדן איז נישט קיין קיין קליינע אמאל די ירדן איז א ריווער אמאל ווערט עס גרעסער אמאל איז עס קלענער די אין די תקופה בזמן הקציר עס איז געווען אין חודש ניסן עס איז זייער פיל ווייל די גאנצע וואסער פון די ווינטער גייט קומט אראפ אין די וואסער פון אין די ירדן ממילא זייער פיל ס'איז א גרויסע וואסער און געווען קעגן איבער א פלאץ וואס הייסט א שטאט אדם נעבן צרתן נעבן די גאנצע וואסער וואס קומט פון אויבן פון דארט ביז גייט אראפ אונטן אין ים הערבה ים המלח די גאנצע זאך האט זיך געסטאפט ס'געווארן א ריזיגע בארג אזא הויכע בארג און ס'איז נישט געגאנגען ווייטער די וואסער צו ים המלח ביזדערווייל די גאנצע עולם האט דורכגעגאנגען וואו און די כהנים זענען געשטאנען דארט, כאילו די כהנים זייער ארון, זיי האבן געמאכט כאילו די נס, ביי משה איז געווען די שטעקן פון משה, דא די ארון האט געמאכט די נס, ביז די גאנצע עולם איז אריבער געגאנגען די ירדן, איז די ירדן געשטאנען, ס'איז נישט אראפגעגאנגען ווייטער, ס'איז געשטאנען פון אויבן, און נישט געגאנגען ווייטער.